מען האלט אויף למד ח', מען הייבט אן למד ז', עמוד ב' פיר שורות פון אונטן. מען האט געזען א מחלוקת אביי און רבא אפצוטייטשן די משנה. רבא האט געלערנט, עבד שנשבה ופדו מיינט מען דא אן עבד וואס די אדון האט שוין מייאש געווען נאך מען האט אים, און נאך מען האט אים געפאנגען, און איינער האט אים פודה געווען, איז זאגט די משנה, אם לשם עבד, טאמער האט אים פודה געווען לשם עבדות, ישתעבד, ווערט ער משעבד צו די צווייטע וואס האט אים געקויפט, ווייל די ערשטע האט שוין מייאש געווען, אם לשם בן חורין, טאמער האט אים פודה געווען לשם בן חורין, לא ישתעבד, גייט ער לחירות. שמעון גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד, זאגט רש"י ישתעבד לראשון, ווייל מען האט מורא אז אן עבד וועט אוועקלויפן פון די בעלים און זיך אריינווארפן אין די האנט פון א שבאי, כדי אז איינער זאל אים פודה זיין, אזוי וועט ער קענען אוועקגיין פון די ערשטע אדון, האט מען מתקן געווען אז טאמער איינער איז אים פודה, סיי ער איז אים פודה לשם עבדות, סיי לשם חירות, גייט ער צוריק צו די עבד, צו די אדון הראשון. זאגט די גמרא ולרבא דאמר לאחר יאוש אז מ'רעדט דא וועגן לאחר יאוש, און דאס וואס שטייט ווען איז פודה לשם עבדות גייט ער ולרבו שני, רבו שני ממאן קני ליה, פון וואו איז די רבו שני קונה די עבד אז די עבד ווערט זיין עבד? משבאי, פון די וואס האט אים געפאנגען, אבער שבאי גופא מי קא קני ליה, וויאזוי איז די שבאי קונה די עבד? מ'רעדט דאך וועגן א גוי, וויאזוי איז א גוי קונה די עבד כנעני? זאגט די גמרא, אין. די גוי קען אים קונה זיין קנה למעשה ידיו. ער האט טאקע נישט קיין קנין הגוף, קיין קנין איסור, אבער וויבאלד די אדון האט מייאש געווען, קען די שבאי קונה זיין א קנין מעשה ידיים אויף די עבד, און ער פארקויפט די קנין מעשה ידיים צו די וואס לייזט אים אויס, און דער וואס האט אים אויסגעלייזט, יעצט אז ער האט א קנין ממונות, טאמער ער איז אים טובל לשם עבדות, איז ער קונה די קנין הגוף אויך. פון וואו זעהט מען א גוי האט א קנין קען קונה זיין א עבד, שנאמר שטייט אין פסוק וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו עבד ואמה, איז פון דא זעהט מען פון די פסוק אז א איד קען קויפען א גוי, א איד האט רשות צו קויפען א גוי, מהם תקנו, איז מען מדייק מהם תקנו אתם קונים מהם, א איד קען קויפען פון א גוי, אבער ולא הם קונים מכם א גוי קען נישט אפקויפען א איד. ולא הם קונים זה מזה, א גוי קען נישט אפקויפען א גוי אויך נישט, יכול לא יקנו זה את זה, וואלט איך געמיינט אז א גוי קען נישט אפקויפען נאך א גוי, פרעגט די גמרא יכול לא יקנו זה את זה, האמרת האסט דאך יעצט געזאגט לא הם קונים זה מזה, איז וואס זאגסטו יעצט יכול לא יקנו, האסט דאך געזאגט מען קען נישט, זאגט די גמרא הכי קאמר, ולא הם קונים זה מזה לגופו, ווען קען א גוי נישט קויפען א איד, ווען קען ער נישט קויפען א גוי, ווען ער וויל קויפן א קנין הגוף, א קנין הגוף קען ער נישט קויפן, וואס מיינט א קנין הגוף זאגט רש"י, אז ס'זאל זיין זיינס די גאנצע גוף, אז כדי אים משחרר צו זיין זאל מען דארפן האבן א גט שחרור, ניין, ער האט נאר א קנין אין מעשה ידיים, יכול לא יקנה זה את זה למעשה ידיו, וואלט איך געמיינט אז אפילו פאר מעשה ידיים קען ער אויך נישט קויפן א גוי, א גוי האט נישט קיין רעכט צו קויפן נאך א גוי, אמרת קל וחומר, שטייט אין די פסוק עובד כוכבים ישראל קונה, א גוי קען קויפן א איד, שטייט וכי תשיג יד גר ותושב און די איד פארלירט די געלט ומך אחיך עמו און ער פארקויפט זיך צו א גוי זעהט מען אז א גוי קען קויפען א איד על כל פנים פאר די מעשה ידיים איז טאמער עובד כוכבים ישראל קונה איז עובד כוכבים עובד כוכבים לא כל שכן אויב ער קען קויפען א איד פאר מעשה ידיים קען ער זיכער קויפען א גוי פאר מעשה ידיים ממילא האט מען דא א מקור אז א גוי האט א רעכט צו קויפן נאך א גוי פאר א עבד על כל פנים פאר די מעשה ידיים איז במילא די שבוי האט קונה געווען די עבד למעשה ידיים און די איד וואס איז פודה די עבד פון די שבוי קויפט עס אפ פון די שבוי פרעגט די גמרא ואימא הני מילי בכספא אבל בחזקה לא די גאנצע מקור וואס א גוי קען קויפן א גוי איז קל וחומר פון דעם וואס ער קען קויפן א איד, דאס וואס קען קויפן א איד איז דווקא דורך א קנין פון כסף, ווייל אין יענע פסוק שטייט דארטן מכסף מקנותו, די פסוק ביי א עבד וואס איז א עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, ווען מען וויל אים אויסלייזן שטייט מען צאלט אים מכסף מקנותו, זעהט מען אז די גוי האט קונה געווען דורך כסף, אבער צו זעהן אז א גוי קען קונה זיין דורך חזקה דאס האט מען נישט קיין מקור, איז ממילא דא ביי די מעשה פון רבא וואס רבא זאגט אז דער וואס איז פודה די עבד פון די שבוי קויפט עס פון די שבוי, האט מען דאך געפרעגט וויאזוי האט די שבוי קונה געווען, זאגסט א גוי קען קונה זיין, אפשר א גוי קען נאר קונה זיין א עבד דורך קנין כסף, איז ממילא ווען א גוי גייט צו נאך א גוי אדער צו א איד וואס האט א עבד כנעני ער וויל קויפן מיט קנין כסף איז דא חל א קנין, אבער דא ער האט אים דאך געפאנגען, און מען וויל זאגען אז די ערשטע אדון האט מייאש געווען, פיין ער האט מייאש געווען אבער די גוי האט אים נישט געגעבען קיין כסף, איז ווי האט ער דא א קנין אין די עבד, די איינציגע קנין וואס קען דא זיין איז א קנין חזקה, ווי טרעפט מען אז א גוי קען קונה זיין נאך א גוי דורך חזקה, די גאנצע מקור וואס א גוי קען קונה זיין א גוי איז פון דעם קל וחומר עס קען קונה זיין א איד, קונה זיין א איד האט מען א ראיה אז ער קען קונה זיין בכסף, בחזקה מנא לן. יעצט וואס איז די חזקה וואס די גמרא האנדלט דא אז די גוי זאל קענען קונה זיין די עבד דורך חזקה איז רש"י לערנט חזקה מיינט מען דא א חזקה של עבדות ער איז זיך נוהג מיט די עבד באופן עבדות אז די עבד איז אים מלביש טוט אים אן די שיך הרחיצו פעולות פון עבדות תוספות און אנדערע ראשונים לערנען נישט אזוי, זיי לערנען אז דא רעדט מען נישט קיין פעולות פון עבדות, נאר דא רעדט מען א חזקה פון כיבוש מלחמה, אזוי ווי די גמרא וועט באלד זאגן, מען זעט אזא מושג אז א גוי קען קונה זיין דורך כיבוש מלחמה, איז דא אויך דורך דעם וואס ער איז כובש, ער האט אים געפאנגען, מיט די כח איז די ענין פון חזקה וואס מען האנדלט דא צו די גוי האט א קנין חזקה צו נישט. און דער אמת איז, די ראשונים פרעגן שוין, טאמער מען וויל לערנען די קנין חזקה איז א חזקה פון עבדות ווי רש י לערנט, איז וואס איז טאקע פשט, אין הכי נמי די אדון האט זיך מייאש געווען, אבער פארוואס זאל די עבד זיך נישט קונה זיין אליין, די רגע די אדון איז מייאש זאל די עבד זיך קונה זיין אליין, ווייל. ס'נעמט דאך א מינוט צוויי ביז יענער מאכט א א קנין עבדות, איז פאר ער מאכט די קנין עבדות זאל דער עבד זיך אליינס קונה זיין, טאמער מען זאגט אז די קנין חזקה איז א חזקה פון כיבוש מלחמה, איז די גאנצע צייט איז ער כבוש ועומד, ווייל די גוי האט אים דאך געפאנגען, איז תיכף ווען די אדון איז מייאש איז איז שוין דא די כיבוש, איז ער קיינמאל נישט אריין געגאנגען אין ברשות עצמו, אבער טאמער מען לערנט ווי רש י אז די האנדלעריי איז אז די גוי זאל אים קונה זיין מיט חזקה פון מעשה עבדות, פאר ער האט געמאכט די מעשה עבדות האט זיך די עבד שוין זיך אליין קונה געווען. איז מוז מען זאגן אז אפילו לויט רש י הגם די קנין איז נישט אלץ די חזקה פון כיבוש מלחמה, אבער די כיבוש, על כל פנים איז מונע אז די עבד זאל זיך נישט קענען קונה זיין אליין, אזוי לכאורה מוז מען זאגן לויט רש י. על כל פנים בלייבט די גמרא דא א קשיא אז וויאזוי לויט רבא קען מען קונה זיין פון די שבאי, די שבאי האט דאך נישט קיין רעכט קונה צו זיין נאר בכסף, און דא נישט געווען קיין קנין כסף, זאגט די גמרא חזקה קען ער אויך קונה זיין, אמר רב פפא, מען זעט דאך אז עמון און מואב טהרו בסיחון, ס'הייסט אזוי, אין די תורה שטייט א לאו אז די רבונו של עולם זאגט אז אל תצר את מואב, און די זעלבע זאך ביי עמון, מען טאר נישט מלחמה האלטן מיט זיי, מען טאר נישט אוועק נעמען זייער ארצות, ווייל כי לבני לוט נתתיה ירושה. אבער כלל ישראל האט יא כובש געווען די לאנד פון סיחון מלך האמורי, און די פסוק שטייט אז סיחון האט גענומען די גאנצע לאנד פון מואב, כי סיחון מלך האמורי הוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו, איז וויאזוי האבן כלל ישראל געהאט א רעכט מלחמה צו האלטן מיט סיחון אוועק צו נעמען ארץ סיחון, ארץ סיחון איז דאך לכתחילה געווען ארץ בני עמון און ארץ בני מואב, נאר עמון ומואב טהרו בסיחון, דורך דעם וואס סיחון האט כובש געווען במלחמה די ארצות פון עמון ומואב, האט סיחון געמאכט א חזקה אין דעם, ס'איז געווארן ארץ סיחון, סיחון מעג מען אוועק נעמען זייער לאנד, זעהט מען אז ביי גוים איז אויך דא די מושג פון חזקה, זאגט רש י אלמא עובד כוכבים קונה מחברו קרקע בחזקה, איז אויב אזוי זאגט רש י והאי עבד נמי, כיוון דאפקריה ישראל ביאוש,

אבער עובד כוכבים מישראל מנלן, פון ווי ווייסט מען אז א גוי קען קונה זיין א איד מיט חזקה, אפשר דאס נישט, און דא רעדט מען ביי די שאלה פון רבא רעדט מען אז די שבוי זאל קונה זיין א עבד כנעני, עבד כנעני האט דאך א דין פון א איד כלפי אסאך ענינים, ער איז דאך מחיוב אין מצוות כאישה, איז אפשר דארט איז נישט שייך קיין קנין חזקה. ענטפערט די גמרא אז ס'שטייט א פסוק וישב ממנו דכתיב וישב ממנו שבי שטייט וישמע כנעני מלך ערד כי בא ישראל דרך אתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי זעהט מען אז אפילו א גוי פון א איד וויבאלד ער רופט אן די וואס ער האט געפאנגען רופט ער אים אן שבי עס איז זיין שבי שמע מינה אז קניה בחזקה ממילא זעהט מען אז אפילו א גוי קען קונה זיין אפילו אן עבד כנעני קען ער אויך קונה זיין בחזקה זאגט די גמרא אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן, עבד שברח מבית האסורים יצא לחירות, א עבד וואס איז געפאנגען געווארן און איז אנטלאפן, גייט ער נישט צוריק צו די אדון ראשון, נאר איז יצא לחירות, ולא עוד, איינמאל ער איז יצא לחירות, אלא שכופין את רבו וכותב לו גט שחרור, דאס הייסט ער איז יצא לחירות די ממונות שבו, אז די אדון פארלירט די קנין ממונות שבו, און ממילא איז מען שוין כופה די אדון ער זאל אים משחרר זיין אינגאנצן כדי ער זאל מותר זיין בבת ישראל, וואס פאר רעכט האט מען כופה זיין די אדון, איז באמת מען וועט זעהן שפעטער א מחלוקת רשי תוספות אין אזא פאל ווי ווי ס'פעלט אויס א גט שחרור אבער ער האט שוין פארלוירען די קנין ממונות, צו בכהאי גוונא איז ער מותר בשפחה צו נישט, איז זיכער נישט מותר בבת חורין, די שאלה איז צו איז מותר בשפחה צו נישט, טאמער מען האלט, ס'איז מחלוקת רשי תוס', טאמער מען האלט אז ס'איז נישט מותר בשפחה, איז זייער גוט פארוואס מ'איז כופה, ווייל איז דאך אסור סיי בבת חורין און סיי בשפחה, ממילא אלץ פריה ורביה איז מען כופה, אבער אפילו מען לערנט אז ער איז מותר בשפחה, זאגט דער חתם סופר, אבער למעשה היות דער אדון האט דאך נישט קיין מעשי ידיים פון אים, איז דאך א זה נהנה וזה לא חסר. איז ממילא כופין אמידת סדום מען זאל משחרר זיין כדי מתיר צו זיין בבת חורין. פרעגט די גמרא א קשיא, תנן, אין אונזער משנה שטייט רבי שמעון גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד, און מען גייט יעצט לויט אביי אז ס'רעדט זיך לפני ס'רעדט זיך דא לפני לפני יאוש, און רבי שמעון גמליאל זאגט אז בין כך ובין כך ישתעבד, אז אפילו האט אים פודה געווען לשם חירות, אף על פי כן איז נאך אלץ ישתעבד. ווייל ס'באלאנגט צו די ערשטע. ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבי שמעון גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה, איז אין גאנץ שס חוץ די דריי פלעצער, האלט רבי יוחנן די הלכה איז אייביג כרבי שמעון גמליאל, איז אויב אזוי די פסק דא איז הלכה כרבי שמעון גמליאל, אז הגם ער איז נשבה געווארן א צווייטער האט אים פודה געווען, אפילו האט אים פודה געווען לשם חירות, גייט ער צוריק לרביו הראשון, איז וויאזוי זאגט דא רבי יוחנן די זעלבע רבי יוחנן אן עבד שברח מבית האסירים גייט ארויס לחירות, ער האט דאך ער זאל נאך אלץ זיין משועבד לרביו הראשון, איז בשלמא לאביי איז נישט שווער, ווייל מוקי לה להאי לפני יאוש והאי לאחר יאוש, דאס וואס רבי שמעון גמליאל פסק'נט איז לפני יאוש, דא די מעשה פון רבי יוחנן רב שמן בר אבא רבי יוחנן עבד שברח רעדט מען לאחר יאוש, לאחר יאוש ממילא איז ער יצא לחירות, ער האט דאך שוין מייאש געווען. אבער אלא לרבא דאמר לאחר יאוש, רבא זאגט אז רבי שמעון גמליאל רעדט זיך לאחר יאוש, און אפילו לאחר יאוש האט רבי שמעון גמליאל געזאגט אז מ'איז קונה עס אז נאך מ'האט אים פודה געווען גייט ער צוריק צו רבו ראשון, איז קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן, דא שטייט אז ווען ער איז אוועקגעלאפן פון די פון די שבאים גייט ארויס לחירות. אמר לך רבא, אמר לך, ענטפערט רבי יוחנן, רבא טעמא מאי, פארוואס זאגט רבא טאקע אז לאחר ייאוש האלט רבי שמעון גמליאל ס'גייט נאך צוריק צו די אדון ראשון, טעמא מאי, משום דחזקיה, ווייל חזקיה האט גע'טענה'ט אז ס'דא א פראבלעם, יעדע עבד וועט זוכן אנטלויפן אריינצואווארפן ביד הגייסות כדי ארויסצולויפן פון די ערשטע אדון, ער וועט מיינען אז מ'וועט אים פאנגען, איינער וועט אים פודה זיין, און ממילא וועט ער ארויסגיין פון די רשות פון די ערשטע אדון, מיט דעם האט מען מתקן געווען אז אפילו ווען מ'איז אים פודה גייט ער אייביג צוריק צו די ערשטע אדון, אבער דאס איז דווקא ווען מ'האט אים געפאנגען און איינער האט אים פודה געווען, אבער בורח שאני, ביי בורח דארף מען נישט מאכן די תקנה, ביי בורח אפילו מ'זאגט אז נאך ער לויפט אוועק און ס'איז לאחר יאוש גייט ער נישט צוריק צו די ערשטע אדון דארף מען נישט מורא האבן אויב אזוי וועט א מענטש זיך אריינווארפן ליד הגייסות כדי צו אנטלויפן, ווייל בורח שאני השתא לקטלא מסר נפשיה אפולי אפיל נפשיה לגייסות, ער ווייסט אז טאמער ער קומט אן צו די יד פון די שבאי און ער לויפט אוועק איז ער דאך מסכן עצמו ווייל טאמער די שבאי טרעפט אים נאך ער לויפט אוועק הרג'עט ער אים, ממילא איז נישט דא קיין חשש אז א עבד וועט זיך אריינווארפן אין די האנט פון גייסות כדי אנטלויפן און דורך דעם ארויסגיין לחירות, ער וויל זיך נישט איינשטעלן די לעבן. דאס אז ער מאכט א חשבון איך וועל זיך אריינווארפן אין די האנט פון גייסות כדי איינער זאל מיך פודה זיין, דאס וואלט ער יא געטון, וועגן דעם האט מען געדארפט זאגן אז טאמער איינער איז אים פודה גייט ער נאך צוריק צו די ערשטע אדון כדי מונע צו זיין ער זאל זיך נישט וועלן אריינווארפן אין די האנט פון גייסות, אבער דאס דארף מען נישט מורא האבן, ער וועט זיך אריינווארפן אין די האנט פון גייסות כדי אז ער זאל באקומען דא כדי ער זאל קענען אנטלויפען און דורך דעם ארויס גיין לחירות, ער וועט זיך נישט איינשטעלן די לעבן. זאגט די גמרא, אמתא דמר שמואל אשתבאי, שמואל האט געהאט א שפחה און זי איז געפאנגען געווארן, און דארטן די מענטשן וואס האבן געזען אז זי איז געפאנגען געווארן פרקוה לשם אמתא מ'האט איר פודה געווען מיט א כוונה לשם עבדות, ושדרוה ליה מ'האט איר צוריק געשיקט צו שמואל. שלחו ליה האט מען געשיקט צו שמואל אזא לשון, אנן כרבי שמעון גמליאל סבירא לן, אונז האלטן ווי שמעון גמליאל, און זיי גייען דא יעצט לויט אביי, עס רעדט זיך לפני ייאוש, און אביי זאגט אז לויט רבי שמעון גמליאל, לפני ייאוש, אפילו מ'האט אים פודה געווען לחירות, גייט עס נאך אלץ צוריק צו די ערשטע אדן, ווייל ס'באלאנגט צו אים, ס'איז לפני ייאוש, איז ממילא אונז האלטן ווי רבי שמעון גמליאל, וועגן דעם שיקט מען צוריק די שפחה צו דיר. את, דו שמואל, אי נמי כרבנן סבירא לך אפילו דו וועסט האלטן ווי די רבנן נישט ווי רבי שמעון גמליאל, און דו וועסט האלטן אז נישט בין כך ובין כך גייט עס צוריק צו רבו הראשון, ס'קען אמאל גיין לחירות אבער דאס איז דווקא ווען מ'איז פודה לשם חירות, אבער אנן לשם אמתא פרקינן לה ניהלה, אונז האמיר פודה געווען לשם עבדות, אפילו די רבנן זענען מודה אז טאמער מ'איז פודה לשם עבדות גייט עס צוריק צו די בעל צו די אדון הראשון. זאגט די גמרא ואינהו סבור לפני ייאוש הוה, זיי האבן געמיינט אז די מעשה איז געווען נאך שמואל האט זיך מייאש געווען, אבער די אמת איז ולא היא לאחר ייאוש הוה, די מעשה איז געשען נאך שמואל האט זיך שוין מייאש געווען, ממילא האט שמואל גע'טענה'ט אז אפילו מען האלט טאקע ווי אביי, אבער טאמער ס'איז לאחר ייאוש, איז לויט אביי לאחר ייאוש איז קלאר אז ס'גייט נישט צוריק צו די ערשטע אדן, ממילא האט שמואל געזאגט איך האב שוין נישט קיין קנין ממונות אין איר. ושמואל לא מיבעיא דאשתעבודי לא משתעבד בה, נישט נאר ער האט געהאלטן אז די קנין ממונות האט ער אויפגעגעבן און האט מייאש געווען, אלא גיטא דחירותא נמי, גיטא דחירותא נמי לא אצרכה ער האט געהאלטן אז ער דארף אפילו נישט האבן קיין שטר שחרור, איינמאל ער האט מייאש געווען איז פקע סיי די דין ממון און סיי די דין איסור. שמואל לטעמיה דאמר שמואל המפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור, שמואל האלט איינמאל מען האט מפקיר געווען מפקיר איז אסאך א גרעסערע כח ווי סתם זאגען הרי את בן חורין, הרי את בן חורין דארף מען א שטר שחרור, אבער הפקר האט אסאך א גרעסערע כח, הפקר איז מפקיע לגמרי איז מסלק רשותו מעליו און ס'גייט ארויס אפילו די קנין איסור, איז ממילא ייאוש זאגט רש"י ייאוש איז הפקר, איז ממילא גייט ארויס אפילו די קנין איסור, פון ווי ווייס איך המפקיר עבדו אינו צריך גט שחרור, שנאמר וכל עבד איש מקנת כסף, פארוואס זאגט די תורה עבד איש? עבד איש ולא עבד אישה? אוודאי ס'נישט קיין חילוק עבד איש און עבד אישה, וואס מיינט די תורה אויסצודריקען עבד איש? נאר די תורה מיינט צו זאגען אזוי, אלא עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד, ווער הייסט א עבד? א עבד פון א איש, א עבד וואס איז משועבד צו א איש, אבער עבד שאין לו רשות לרבו עליו ווייל די רבי האט אים שוין מפקיר געווען, ער האט זיך מייאש געווען פון די קנין ממונות, אינו קרוי עבד איז אויך מסולק די קנין איסור.

וואס רעדט זיך דא? אי דמצו פרקי לה, טאמער דער תרמודאי דער גוי איז מסכים ער זאל איר פארקויפן מען זאל איר אויסלייזן פון מיט געלט, למה לי גיטא דחירותא וואס זאלסטו שיקן א שטר שחרור זאל מיר פודה זיין און זי בלייבט צוריק אן עבד. אי דלא מצו פרקי לה, טאמער דער גוי פאר שום געלט אין די וועלט איז נישט מסכים אוועקצוגעבן די שפחה איז כי שדר לה גיטא דחירותא מאי הוי, וואס האסטו אויפגעטון דורך שיקן א גט שחרור, ער גייט איר סיי ווי סיי נישט ארויסלאזן. זאגט די גמרא לעולם דמצו פרקי לה, עס רעדט זיך אז מען קען איר טאקע פודה זיין, נאר וכיון דמשדר לה גיטא דחירותא, חבורי מחברי אהדדי ופרקי לה. די רבנן האבן געוואלט אז די אנשי עיר זאלן זיך צוזאמען קומען און משתתף זיין כדי פודה צו זיין. ממילא מען האלט דא יעצט נישט ווי ר' שמעון גמליאל, ר' שמעון גמליאל האט געזאגט אז ס'איז דא א מצוה פודה זיין א עבד אזוי ווי ס'איז א מצוה פודה זיין א בן חורין. זיי האבן געהאלטן ווי די רבנן, נישט ווי ר' שמעון גמליאל. ממילא האבן זיי געהאלטן ס'איז נישט דא קיין מצוה. אויב אזוי, די גמרא האט דאך געזאגט פריער, לויט אביי, אז טאמער מ'וועט זאגן אז ווען מ'איז פודה לשם חירות גייט עס צוריק צו די אדון הראשון מימנעי ולא פרקי, וויבאלד ס'איז נישט קיין מצוה זענען זיך זענען זענען זיי נישט אינטערסירט אין פודה זיין די עבד טאמער גייט צוריק לעבדות. איז ממילא האט מען געגעבן א עצה פאר פאר די באלעבאס פאר רבי אבא אז דו שיק א שטר שחרור אויב אזוי וועלן זיי מסכים זיין צוזאם שטעלן געלט און פודה זיין ווייל זיי ווייסן דורך די זייער פדיה וועט עס ארויס גיין לשחרור אבער טאמער וועסט נישט געבן קיין גט שחרור און ממילא דו גייסט נאך אלץ בלייבן מיט די עבד וועלן זיי נישט פודה זיין. און די אחרונים פרעגן דא א שטארקע קשיא, טאמער דו זאגסט מען האלט נישט ווי רבי שמעון גמליאל, איז אפילו זיי זענען פודה לשם חירות און ער איז נישט משחרר, אבער טאמער זיי זענען פודה לשם חירות, הגם ער האט זיך נישט מייאש געווען, עס איז לפני ייאוש, און ער האט נישט משחרר געווען, אבער די הלכה איז וויבאלד חזל האבן מורא געהאט מימנעי ולא פרקי, האבן זיי מתקן געווען אז מען קען פודה זיין לשם חירות און ס'גייט לחירות, איז וואס האט מען געדארפט זאגן שיק א שטר שחרור, אפילו אן שיקן א שטר שחרור, טאמער מהאלט נישט ווי רבי שמעון גמליאל, קענען זיי סיי ווי סיי פודה זיין לשם חירות, אזוי פרעגן די אחרונים א שטארקע קשיא. איבעית אימא זאגט די גמרא לעולם דלא מצו פרקי לה, ס'רעדט זיך אז די גוי פאר שום געלט אין די וועלט האט נישט מסכים געווען ארויסצולאזן די פרוי, נאר וואס? ער האט געוואלט ער זאל שיקן א שטר שחרור אז דורך דעם וועט ער יא מסכים זיין צו פארקויפן, ווייל וכיון דמשדר לה גיטא דחירותא ווערט מתפרסם אין די וועלט אז ער שיקט א גט שחרור ווערט יעדער געוואר אז זי איז געווען א שפחה פון א איד, אויב אזוי מיתזלא באפיה ומפריק לה, ווערט זי ביליג אין די אויגן פון די גוי, ס'פאסט אים שוין נישט צו האלטן דא א פרוי וואס איז געווען א שפחה ביי א איד, און ממילא וועט ער שוין אויסלייזן ער וועט לאזן מ'זאל איר אפקויפן. פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן אז דאס אז ס'איז נתפרסם אז ס'געווען א שפחה פון א איד איז א סיבה ער זאל איר נישט וועלן האבן, והאמר מר, פונקט פארקערט, חביבה להם בהמתן של ישראל יותר מנשותיהם, א גוי איז ביי אים חשוב'ער אפילו א אידישע בהמה ווי די אייגענע ווייב, עפעס וואס האט שם ישראל אויף דעם איז ביי אים מער חשוב, איז אדרבה, וועסט זאגן אז ס'איז א שפחה פון ישראל וועט ער נאך מער וועלן האלטן. זאגט די גמרא אין הכי נמי ס'איז חביבה להן אבער בהני מילי בצנעא אבל בפרהסיא פאסט עס נישט בפרהסיא זילא בהו מילתא טאמער אין די גאס ווייסט מען ס'א אידישע זאך וויל ער נישט בצנעא איז טאקע מער חשוב פאר אים אבער בפרהסיא נישט ממילא האבן זיי געגעבן א עצה דו שיק א גט שחרור ממילא ס'איז אים זילא בהו מילתא וועט ער מסכים זיין צו פארקויפן זאגט די גמרא ההיא אמתא דהות בפומבדיתא דהוו קא מעבדי בה אינשי איסורא, ס'איז געווען א שפחה כנענית, און וויבאלד זי איז נישט געווען חתונה געהאט, ווייל א איד טאר נישט חתונה האבן מיט איר, ממילא קיינער נישט געווען קיין בעלעבאס אויף איר, און זי איז ארומגעגאנגען יעדע איינער האט מזנה געווען מיט איר, ס'איז געווען א געוואלדיגע מכשול, אמר אביי אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המשחרר עבדו עובר בעשה ווען נישט שמואל פסק'נט אז איינער וואס איז משחרר עבד כנעני איז עובר בעשה וועלעכע עשה די עשה פון לעולם בהם תעבודו ווען נישט דעם הוה כייפנא למרה איך וואלט אים געצווינגען וכתב לה גיטא דחירותא ער זאל שרייבען א שטר שחרור דורך דעם קען זי חתונה האבען מיט א ישראל זי וועט חתונה האבען מיט א ישראל די מאן וועט איר היטען זאל נישט מזנה זיין אבער וואס זאל איך טוהן ס'איז דא אן איסור עשה רבינא אמר כי הא מודה רב יהודה משום מילתא דאיסורא, רב יהודה איז מודה אז ווען ס'דא א פראבלעם פון א מכשול פון איסור מעג מען טאקע עובר זיין די עשה לעולם בהם תעבודו כדי מונע צו זיין א מכשול פון איסור, ממילא וואלט מען טאקע יא געקענט כופה זיין די אדון אפילו לויט שמואל. פרעגט די גמרא ואביי משום איסורא לא, אביי דינגט זיך? אביי האלט אז אפילו במקום איסורא טאר מען נישט משחרר זיין? והאמר רב חנינא בר רב קטינא אמר רבי יצחק, מעשה באישה אחת שחצי שפחה וחצי בת חורין, ס'איז געווען א אישה חצי שפחה וחצי בת חורין, וכפו את רבה ועשאה בן חורין, וויבאלד זי איז א חצי שפחה חצי בת חורין האט זי נישט געקענט חתונה האבן נישט מיט אן עבד און נישט מיט א ישראל, ממילא האט מען איר האט מען כופה געווען די אדון זאל איר משחרר זיין. פארוואס האט מען כופה געווען די אדון משחרר זיין? נישט ווייל זי זאל קענען מקיים זיין פריה ורביה, דאס איז א סברה וואס מען טרעפט ביי עבד, א חצי עבד וחצי בן חורין איז כופין רבו די שחרור איז מקיים זיין פריה ורביה, אבער ביי א שפחה גייט דאס נישט אן, זי איז דאך נישט מצווה, נאר ואמר רב נחמן בר יצחק מנהג הפקר נהגו בה, די מעשה דארטן איז געווען די זעלבע זאך, זי איז געווען אסור בישראל אסור בעבדים, ממילא איז זי ארומגעלאפן הפקר און מען האט זיך מזנה געווען מיט איר, איז אלס דעם האט מען כופה געווען די אדון משחרר צו זיין, זעהט מען אז מפני איסורא מעג מען עובר זיין אויף לעולם בהם תעבודו, פארוואס דינגט זיך אביי? זאגט די גמרא, הכי השתא ס'איז נישט קיין צושטעל, התם, ביי די פאל ווי מען האט כופה געווען לא לעבד חזיא ולא לבן חורין, וויבאלד זי איז א חצי שפחה און א חצי בת חורין קען זי נישט חתונה האבן נישט מיט אן עבד נישט מיט א ישראל, ממילא און נישט דא קיין אנדערע עצה איר צו היטן נאר דורך כופה זיין די אדון משחרר צו זיין אזוי וועט זי חתונה האבן מיט א בן חורין וועט די מאן איר היטן אבער הכא דא וואס מען רעדט וועגן א גאנצע שפחה נישט קיין חצי שפחה א גאנצע שפחה איז וואס דארף מען משחרר זיין זאל חתונה האבן מיט א בן חורין עובר זיין א עשה ס'איז דא אן אנדערע עצה הכא אפשר דמייחד לה לעבדיה ומנטר לה מען קען זאגן פאר די אדון נעם איינע פון דיינע עבדים און גיב איר איבער צו איינע פון דיינע עבדים אדער צו א צווייטער'ס עבד, ס'איז דאך מותר חתונה האבן מיט א עבד און די מאן וועט איר היטן, איז וואס דארף מען צוקומען צו א ביטול עשה, מ'קען איר היטן בהיתר. מהרשא פרעגט דער ווייטער דף מ"א, אפילו חצי שפחה חצי בת חורין איז אויך דא אן עצה, זאל מען איר חתונה מאכן מיט אן עבד עברי, אן עבד עברי מעג חתונה האבן מיט א חצי שפחה חצי בת חורין, ווייל א עבד עברי די הלכה איז רבו מוסר לו שפחה כנענית, איז ער מותר בשפחה, ער איז אויך מותר בישראל, איז ער מותר אין חצי שפחה חצי בת חורין. זאגט די מהרשא דא רעדט זיך אז די אדון פון די שפחה האט נישט געהאט קיין עבד עברי, ממילא איז נישט געווען קיין עצה איי זאל מען איר חתונה מאכן מיט יענעמ'ס עבד עברי, זאגט די מהרשא ניין דאס איז אסור, די היתר פון רבו מוסר לו שפחה כנענית איז דווקא רבו, ווען די שפחה כנענית בלאנגט צו רבו קען ער מוסר זיין, אבער טאמער די שפחה כנענית בלאנגט צו א צווייטע איז נישט דא קיין היתר. וואס איז טאקע די פשט אין דעם? זאגט רבי אלחנן קובץ הערות, ווייל די היתר פון רבו מוסר לו שפחה כנענית איז נישט קיין דין עבד עברי איז מותר בשפחה, ס'איז א דין וואס נעמט זיך מחמת די דין עבדות, א עבד עברי איז משועבד לאדוניו, א חלק פון די עבודה פון עבדות איז טאמער די אדון האט א שפחה און ער וויל מאכן פון דעם ולדות, קען ער צווינגען די עבד ער זאל וואוינען מיט איר כדי להרבות ולדות, ס'איז א חלק פון די עבדות, אבער סתם איבערצוגעבן דיין עבד עברי פאר יענעמ'ס שפחה איז נישט א חלק פון דיין עבדות, נישטא קיין שום היתר בעולם ער זאל קענען לעבן מיט א שפחה כנענית. זאגט די גמרא גופא אמר רב יהודה אמר שמואל כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו ס'איז א עשה אין די תורה מ'טאר נישט משחרר זיין קיין עבד מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס בבית הכנסת ולא מצא עשרה נישט געפינען קיין מנין די איינציגע וואס איז געווען דא משלים זיין די מנין איז געווען די עבד אבער עבד איז דאך אזוי ווי א אשה איז נישט כשר למנין ושחרר עבדו און דורך דעם והשלימו לעשרה לכאורה טאמער דו זאגסט אז עובר אן עשה לעולם בהם תעבודו, וואס איז געווען דער היתר? זאגט די גמרא ס'איז טאקע דא אן עשה אבער מצוה שאני, דא איז געווען א מצוה געדארפט משלים זיין די מנין, איז דא א היתר, די ראשונים פרעגן שוין די קשיא אז לכאורה מנין איז דאך נאר א מצוה דרבנן, לעולם בהם תעבודו איז דאך אן עשה, וויאזוי קען מען מבטל זיין א עשה אלס א מצוה דרבנן? ס'דא וואס ווילן זאגן אז לעולם בהם תעבודו טאקע נישט קיין עשה, ס'איז נאר א אסמכתא, די ראש אין ברכות ברענגט א יש אומרים אז די מנין איז געווען א מנין פאר פרשת זכור, פרשת זכור איז א דאורייסא ממילא נישט שווער די קשיא. ס'איז אויך ידוע, די באקאנטע חכם צבי ברענגט פון די גמרא א ראיה אז א גולם קען מען נישט מצרף זיין למנין, טאמער מ'קען מצרף זיין א גולם למנין, וואס האט ער געדארפט עובר זיין אויף א עשה פון לעולם בהם תעבודו כדי מקיים צו זיין די מצוה, זאל ער באשאפען א גולם, טאמער דער מהר"ל האט באשאפען א גולם קען רבי אליעזר זיכער באשאפען א גולם, און ממילא די גולם וועט זיין די צענטע, אלא מאי א גולם קען מען נישט מצרף זיין למנין. זאגט די גמרא, תנו רבנן, לעולם בהם תעבודו רשות דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל לערנט לעולם בהם תעבודו קומט נישט זאגען אז ס'איז דא א חיוב מ'טאר נישט משחרר זיין א עבד, נאר פארקערט ס'קומט זאגען אז ס'איז דא א היתר צו קויפען א עבד אפילו אזא סארט עבד וואס די מאמע איז א כנענית אבער די טאטע קומט פון אנדערע אומות איז די קינד מותר צו האלטען פאר אן עבד דאס שטייט אין די פסוק לעולם בהם תעבודו רשות רבי עקיבא אומר חובה, אזוי ווי מ'האט געזאגט ביז יעצט, א חוב, מ'טאר נישט מפקיר זיין, משחרר זיין די עבד. איז אויב אזוי טאמער מ'האט יעצט מחדש געווען ס'דא א תנא, רבי ישמעאל וואס זאגט לעולם בהם תעבודו רשות, ס'איז נישט דא קיין עשה אז מ'טאר נישט משחרר זיין, איז דילמא רבי אליעזר סבר לה כמאן דאמר רשות, וואס דארפסטו זאגן רבי אליעזר האט משחרר געווען אלץ די מצוה, ער האלט פשוט אז ס'איז רשות, ממילא נישט דא קיין איסור, זאגט מען לא סלקא דעתך דתניא, א מפורש'ע ברייתא דתניא בהדיא רבי אליעזר אומר חובה. איז ממילא ער האלט דאך יא פון די עשה, ער האלט פון רבי עקיבא, דארף מען זאגען מצוה שאני. אמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהם, ס'דא דריי זאכען וואס זענען גורם אז בעלי בתים זאלען פארלירען די נכסים, איינס איז דמפקי עבדייהו לחירותא, זענען עובר אויף די עשה פון לעולם בהם תעבודו, ודסיירי נכסייהו בשבתא, זיי גייען ארום שבת באקוקן די פעלדער כדי צו וויסן וואס ס'פעלט וואס מ'דארף דא טוהן בימות החול כדי צו באארבעטן די פעלד און ממילא ס'א געוואלדיגע זלזול אין שבת מ'איז עוסק אין ענינים של חול די דריטע איז דקבעי דקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן בי מדרשא די מנהג איז אייביג געווען שבת פלעגן די רבנים דרש'נען אין בית מדרש א גאנצע וואך איז מען געווען טרוד על המחיה ועל הכלכלה שבת איז געווען די זמן ווען מ'האט געקענט עוסק זיין בתורת השם, איז די מענטשן וואס זענען עוסק בשעת די חכם איז דורש זענען זיי עוסק אין סעודת שבת, איז אויף דעם דא א געוואלדיגע קטרוג, זיי וואלטן געדארפט אדער מקדים זיין אדער מאחר זיין די סעודת שבת, נישט אינמיטן די דרשה, ממילא איז דאס גורם זיי פארלירן די נכסים. דאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן שתי משפחות היו בירושלים, אחת קבעה סעודתא בשבתא, מען האט עובר געווען אויף די איסור, ואחת קבעה סעודתא בערב שבת, ושתיהן נעקרו ביידע זענען פארלוירן געגאנגען. וואס מיינט קבעה סעודתא בערב שבת? איז דא צוויי פשטים אין רש"י, איין פשט זאגט רש"י, ערב שבת מיינט מען ליל שבת. זיי מער מרבה געווען אין כבוד פון די סעודה ליל שבת ווי די סעודת היום, און זיי האבן טאקע געמיינט ערליך, כדי זיי זאלן האבן גענוג צייט בייטאג צו גיין משתתף זיין אין די לימוד די תורה ברבים, ממילא האט מען נישט אזוי מאריך געווען בסעודת היום, ענדערש האט מען מאריך געווען בסעודת הלילה, אבער די פראבלעם איז אז אין הלכה פסק'נט מען אז כבוד יום איז עדיף מכבוד לילה, איז ממילא די שענערע סעודה דארף זיין בייטאג, דער אנדערע פשט זאגט רש"י, קובע סעודתו בערב שבת מיינט מען כפשוטו ערב שבת פרייטאג אז די רעדט זיך דא אז די געווען געוואלדיגע גרויסע עשירים און יעדע טאג האבן זיי זיך געפירט ברייט מיט א סעודת שבת ערב שבת אויך און דאס איז א פראבלעם ווייל ערב שבת מוז מען אריינקומען צו סעודת שבת בתיאבון נישט אנגעגעסן. זאגט די גמרא אמר רבה אמר רב המקדיש עבדו יוצא לחירות איינער וואס איז מקדיש די עבד ער זאגט הרי זה הקדש גייט דער עבד ארויס לחירות מאי טעמא ווייל גופיה לא קדיש ער מיינט זיכער נישט מקדיש זיין די גוף העבד פאר הקדש ווייל א עבד פאסט דאך נישט פאר קיין שום שימוש שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית וואס האט הקדש צו טוהן מיט אן עבד איז זיכער מיינט ער נישט אז הקדש זאל דא האבען די עבד לדמי לא קאמר, זאגט רש"י אפשר מיינט ער לדמי, ער וויל נישט געבן די עבד פאר הקדש, ער וויל מקדיש זיין די שוויות פון די עבד, לאמיר זאגן די עבד איז ווערט א טויזנט דאלער, איך בין מקדיש טויזנט דאלער פאר הקדש, זאגט די גמרא דאס מיינט ער אויך נישט, ווייל לדמי לא קאמר, ער וואלט געדארפט זאגן דמי עבד זה עלי. איז וואס האט ער געמיינט ווען ער זאגט עבד זה הקדש, ער האט געמיינט דליהוי עם קדוש קאמר, ביי כלל ישראל שטייט כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, ער האט געוואלט שאפן אז זיין עבד זאל זיין א חלק פון עם קדוש, וויאזוי גייט דאס? דורך שחרור. איז ממילא אנן סהדי אז דאס מיינט ער. אז ווען ער זאגט עבד זה הקדש מיינט ער ס'זאל זיין עם קדוש דהיינו שחרור. וויאזוי קען מען משחרר זיין מיט די דיבור בעלמא אן א שטר שחרור? נאר מען טרעפט אז הפקר העלפט יא. המפקיר עבדו יוצא לחירות. איז ממילא זאגט מען אז וויבאלד מען פארשטייט אז ער וויל מאכן די עבד א איד, דאס הייסט שחרור, וויל ער עס טון באופן המועיל, וויאזוי ס'העלפט. ממילא טייטשט מען אפ זיין ווערטער ער מיינט דא הפקר. אזוי זאגט דער חזון איש. אבער לכאורה איז דא א קשיא, אפשר מיינט ער אז טאקע די הקדש דארף נישט האבן דא קיין עבד, זיי האבן נישט קיין שום צורך פאר אים, אבער ווען איינער איז מקדיש א בהמה טמאה פאר בדק הבית, וואס איז די הלכה? הקדש האט נישט צוטון וואס מיט א בהמה טמאה, מען קען עס נישט מקריב זיין, הקדש נעמט די בהמה טמאה, מען פארקויפט עס און מען נוצט די געלט, איז ממילא ער איז מקדיש די בהמה טמאה לדמיה, נישט ער איז מקדיש דמים וויפיל די בהמה טמאה קאסט, ער איז מקדיש די גוף בהמה טמאה לדמיה אז הקדש זאל עס פארקויפן, איז זאג די זעלבע זאך, ער איז מקדיש די עבד לדמיה אז די הקדש זאל פארקויפן די עבד, אזוי ווי מען קען פארקויפן קרקע און בהמות טמאות זאלן זיי פארקויפן די קרקע, זאלן זיי פארקויפן די עבד. איז רשי באווארנט דא די קשיא, און רשי זאגט אז בשלמא במקדיש בהמה טמאה התם כיוון דליכא למימר בה דתהוי עם קדוש קאמר, דארטן איז נישט דא די די די ברירה צו זאגן אז ער מיינט עם קדוש, עס איז דאך נישט שייך קיין עם קדוש ביי בהמה, על כרחך לדמי קאמר, ואף על גב דלא קאמר דמיה, אבער דאס מיינט ער. אבער דא. וויבאלד ס'איז שייך בגופו לשון קדושה, ווייל מ'קען מאכן די עבד אין צו עם קדוש דורך משחרר זיין, לא אמרינן לדמי קאמר. לכאו' ווי די ראשונים לערנען דא א פשט אין רשי איז פשט אזוי. אין הכא נמי, ווען ער וואלט געזאגט איך בין מקדיש די עבד לימכר אז זיין דמים זאל זיין קדוש כדי מ'זאל עם פארקויפן, אין הכא נמי, וואלט עם. וואלט ער געווארן הקדש און הקדש פארקויפט אים, אבער וויבאלד ער האט געזאגט א לשון פון הקדש איז מער מסתבר טאמער מען קען פארדרייען זיין ווערטער אז ער מיינט אז די גוף פון די עבד אליין זאל ווערן קדוש נישט נאר די דמים פון די עבד זאל ווערן קדוש איז מער מסתבר דאס האט ער געמיינט ווייל ער האט געזאגט אויף די עבד הרי עבד זה הקדש איז משמע ער רעדט אויף די גוף העבד. איז וויבאלד ביי א בהמה נישט שייך אז די גוף פון א בהמה טמאה זאל זיין קדוש, איז בהכרח מיינט מען די דמים פון די בהמה, אבער ביי אן עבד איז דא א מעגליכקייט אז די גוף פון די עבד זאל זיין קדוש, א קדוש פון עם קדוש, א אנדערע סארט קדוש, נישט א הקדש'דיגע קדוש, נאר א ישראל'דיגע קדוש, דהיינו שחרור, איז אויב אזוי ענדערש פארטייטשן אז דאס וואס ער מיינט. מילא זאגט די גמרא אמר רב המקדיש עבדו יצא לחירות, מאי טעמא, גופיה לא קדיש, לדמי לא קאמר, נאר דליהוי עם קדוש קאמר, רב יוסף אמר רב, המפקיר עבדו יצא לחירות, נישט המקדיש נאר המפקיר. זאגט די גמרא מאן דאמר מקדיש כל שכן מפקיר, מפקיר איז זיכער, האט זיך מסלק געווען. מאן דאמר מפקיר, קען זיין דווקא מפקיר, אבל מקדיש לא, פארוואס? ווייל מקדיש איז נישט מוכח ער האט געמיינט חירות, דילמא לדמי קאמר, אפשר האט ער געמיינט מקדיש זיין די דמים פון די עבד, איז ממילא האסטו נישט קיין ראיה פון מפקיר אויף מקדיש. זאגט די גמרא איבעיא להו, לויט די ביידע שיטות, סיי מפקיר עבדו סיי מקדיש עבדו, וואס איז יצא לשחרור, צריך גט שחרור או לא צריך, איז דאס נאר א סילוק פון די ממונות, אדער אפילו פון די קנין איסור, תא שמע, דאמר רב חייא בר אבין אמר רב, אחד זה ואחד זה, יצא לחירות וצריך גט שחרור סיי סיי מפקיר עבדו, סיי מקדיש עבדו, דארף נאך האבען א גט שחרור, דאס איז נישט ווי שמואל אויף עמוד א', שמואל האט געהאלטען אז מפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור. אמר רבה, דאס וואס איך האב יעצט געזאגט אז רב האלט המקדיש עבדו איז דאס א ענין פון שחרור, ומותבינן אשמעתין, איך האב שווער אויף די הלכה, ווייל שטייט המקדיש נכסיו, איינער וואס איז מקדיש אלע זיינע נכסיו, און תוך די נכסים היה בהן עבדים, חלק פון די נכסים איז געווען דארטען עבדים, אלץ גייט יעצט צו הקדש אין הגזברים רשאים להוציאן לחירות, די גזבר קען נישט משחרר זיין די עבדים, וואס קענען זיי יא טוהן, אבל מוכרים אותם לאחרים, מען קען פארקויפן די עבדים, ואחרים מוציאים אותם לחירות, און די וואס האבן עס געקויפט קענען מוציא זיין די עבדים לחירות. רבי אומר, נישט נאר ער קען עס פארקויפן צו אנדערע, נאר אומר אני אף הוא אויך דער עבד אליין נותן דמי עצמו ויוצא און ער קען ארויסגיין, טאמער איינער גיט אים געלט על מנת שאין לרבו רשות בו קען ער אליין נעמען געלט און זיך אפקויפן פון די גזבר ויוצא מפני שהוא כמוכר לו ווייל ס'איז נישט אנדערש פון דאס וואס די גזבר קען פארקויפן די עבד פאר א צווייטע און ער גייט ארויס לחירות.

זאגט רש י דא אז הקדש קען נאר קונה זיין דא א קנין ממון אין די עבד, רש י כנראה האט געהאלטן אז ס'איז נישט שייך, אזוי שטייט אין די ראשונים, ס'איז נישט שייך א מושג ביי הקדש צו האבן א קנין איסור, א הדיוט קען האבן א קנין ממון און א קנין איסור אין א עבד, כלפי הקדש, די גאנצע מציאות פון הקדש איז אז זיי האבן דברים של שוויות וואס זיי נוצן, זיי קענען האבן א ממונות'דיגע קנין אין די עבד, אבער די קנין איסור שבו, דאס קענען זיי נישט האבן, ממילא איז נישט שייך פאר זיי משחרר צו זיין, ווייל אפילו יענער האט מקדיש געווען די עבד, האבן זיי נאר קונה געווען די די די ממונות שבו, נישט די איסור שבו, ממילא פאסט נישט קיין שחרור. אבער וואס זיי קענען יא טון איז, זיי קענען פארקויפן די עבד צו א צווייטע, און די צווייטע קען משחרר זיין.

די אחרונים די ראשונים מוטשען זיך מיט דעם און ס'זעהט אויס בערך אז די מהלך איז אז איינמאל די ישראל האט אפגעקויפט פון הקדש די קנין ממון זענען זיי ממילא קונה די קנין איסור אויך ווייל די מקדיש האט זיך אינגאנצן מסלק געווען פון די עבד סיי די איסור שבו און סיי די ממון שבו, הקדש קען נאר קונה זיין די ממונות שבו אבער א צווייטע וואס ער איז קונה די ממונות שבו, ער איז אויך שייך צו די קנין איסור שבו, וויבאלד די אדון האט זיך שוין מסלק געווען לגמרי, איז תיכף ווען ס'קומט אריין די חלק הממונות צו די קונה, ממילא איז ער אויך קונה א קנין הגוף. אבער על כל פנים, וואס די גמרא ברענגט פון דא א ראיה איז, אז סיי לויט רבי און סיי לויט די תנא קמא זעהט מען אז דאס איז נישט געווען קיין הוה אמינא אז די עבדים זאלן ארויסגיין לחירות, לויט רב, המקדיש עבדו מיינט ער עם קדוש, ער מיינט חירות, דא שטייט אז ער מיינט הקדש. יעצט וואס איז די מחלוקת דא רבי און די חכמים כלפי די עבד? חכמים האלטן אז מען קען פארקויפן די עבד, אבער די עבד קען זיך נישט אליין אויסקויפן פון די אדון, און רבי האלט אז יא, פארוואס האלט די תנא קמא נישט? זאגט רש י, זאגט רשי אזוי, אז דער עבד אליין קען נישט, ווייל ווי זי דרך שחרור הוא, טאמער דער עבד גיט כסף פאר די אדון זיך זיך אויסצוקויפן, דאס איז דרך שחרור ולא דרך מכירה, און מען האט דאך יעצט געזאגט אז הקדש האט נישט די כח משחרר צו זיין, זיי האבן נישט קיין קנין איסור, מכירה קענען זיי מאכן. וואס האט רבי געהאלטן? רבי געהאלטן אז דאס איז נישט אנדערש פון מכירה. זאגט רש"י שהוא כמוכר, שהוא כמוכרו הגזבר לו לעצמו כשם שיכול למכור לאחרים. רש"י לייגט צו א תנאי ובלבד שיתנם דרך מקח וממכר ולא דרך פדיון. די מחלוקת שטייט אין די אחרונים איז וויאזוי טייטשט מען אפ דאס וואס די הלכה איז אז אן עבד קען צאלן געלט לאדוניו און זיך פודה זיין, צו דאס איז א קנין, א מקח וממכר, אזוי ווי די אדון קען פארקויפן די עבד צו א צווייטע מענטש, קען ער עס פארקויפן צו די עבד אליין אדער ניין, דאס איז א שחרור, אזוי ווי מען גיבט א שטר שחרור, איז דא צוויי וועגן משחרר צו זיין, אדער גיבסטו די עבד א שטר שחרור, אדער די עבד גיבט דיר כסף, און ס'איז א מעשה שחרור, טאמער ס'איז א מעשה שחרור איז עס נישט שייך, ווייל הקדש האט דאך נישט קיין קנין הגוף אין די עבד, איז נישט שייך קיין שחרור, אבער טאמער ס'איז סך הכל א מכירה, איז אזוי ווי מען פארקויפט עס לאחרים פארקויפט מען צו די עבד, איינמאל די עבד האט עס געקויפט און די אדון האט זיך שוין מסלק געווען ממילא איז ער שוין קונה עצמו אויך, ער איז שוין קונה די אייגענע קנין הגוף. מען דארף פארשטיין וואס רש"י וויל דא, אז אפילו לויט רבי ובלבד שיתנם דרך מקח וממכר, מיינט לכאורה דאס איז די מציאות, ס'איז דרך מקח וממכר, וואס מיינט ער מען זאל טון לאפוקי וואס? צריך עיון קצת. פרעגט די גמרא א קשיא, על כל פנים פרעגט די גמרא א קשיא אז פון די ברייתא זעהט מען אז נישט ווי רב שטייט דא אז די עבד ווערט הקדש, ס'איז נישט יוצא לחירות. זאגט די גמרא פרעגסט מיך א קשיא מתניתין קא רמית עליה דרב פרעגסט מיר א קשיא פון א ברייתא רב תנא הוא ופליג רב האט די כח צו דינגען אויף א ברייתא. זאגט די גמרא יא אבער תא שמע קען זיך נישט דינגען מיט א פסוק אין די פסוק שטייט אך כל חרם אשר יחרם איש לה' מכל אשר לו מאדם ובהמה ווערט אלץ הקדש שטייט אין חז"ל, און וואס מיינט מאדם? אלו עבדיו ושפחותיו הכנענים. זעהט מען אז מען קען מאכן עבדיו ושפחותיו הכנענים קען מען מאכן הקדש. לכאורה טאמער כ'האב זיי געמאכט הקדש זענען זיי יוצא לחירות. איז דאך א אפענע ראי' פון די פסוק נישט ווי רב. זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דאמר לדמי, ווען די תורה זאגט דא א מענטש קען מאכן א חרם א עבד מיינט ער באופן ווי ער זאגט דמי עבד זה עלי און די חרם איז אויף די געלט און נישט אויף די עבד. פרעגט די גמרא, אי הכי טאמער דו ווילסט מוקים זיין די פסוק אזוי, אידך נמי דאמר לדמי, וואס דארפסטו זאגן אז די ברייתא דינגט זיך אויף רב אבער רב תנא הוא ופליג, ווען די ברייתא זאגט המקדיש נכסיו והיו בהן עבדים אין הגזברים רשאים להוציאן לחירות רעדט זיך דארטן אז די עבדים האט ער נישט מקדיש געווען די עבדים ער האט מקדיש געווען לדמי ער האט געזאגט די דמי פון די עבדים עלי זאגט די גמרא ס'איז נישט שייך צו לערנען פשט אין די ברייתא אזוי ווייל אויב אזוי אי הכי אין הגזברים רשאים להוציאם לחירות, וואס זאגט די ברייתא אז די גזברים קענען נישט משחרר זיין די עבדים, גזברים מאי עבידתייהו, ווי קומען די גזברים צו די עבדים, ער האט דאך מקדיש געווען די געלט די שוויות פון די עבד, נישט קיין עבד. ותו, אבל מוכרין אותם לאחרים ואחרים מוציאין אותם לחירות, אחרים מאי עבידתייהו, ווי קומען די אחרים משחרר זיין די עבדים, די עבדים זענען קיינמאל נישט איבערגעגאנגען צו הקדש, נאר די געלט זיינע איז איבערגעגאנגען. ותו, רבי אומר, אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו יוצא מפני שכמוכרו לו, דער עבד אליין קען זיך אפקויפן, ווי אזוי? ואי לדמי, טאמער האט סך הכל מקדיש געווען די געלט און נישט דער עבד, מאי מפני שכמוכרו לו, וואס הייסט אז בית דין, אז דער גזבר פארקויפט דער עבד צו זיך אליין, זיי האבן דאך נישט דער עבד, איז בהכרח די ברייתא רעדט זיך נישט לדמי, און ממילא איז א קשיא אויף רב מוז מען זאגן רב תנא ופליג, פרעגט אבער רש י, אין הכא נמי ס'מיינט נישט לדמי אז ער גיבט די געלט, אבער אפשר האט ער געגעבן די עבד לדמיו, אזוי ווי מ'האט דערמאנט פריער, אז אויב ווען א מענטש איז מקדיש א בהמה טמאה קען ער מקדיש זיין די גוף פון די בהמה טמאה לגבי דמיו, אז די הקדש זאל פארקויפן די בהמה טמאה, איז אפשר דא אויך איז די זעלבע זאך, ער איז מקדיש לעבד לימכר, אז הקדש זאל פארקויפן די עבד, און אויב אזוי באלאנגט יא די עבד צו הקדש, איז ממילא שייך א צד אז די גזבר זאל משחרר זיין, ס'איז שייך אז די קונה זאל משחרר זיין. זאגט רש י א צווייטע תירוץ, אין אנפאנג האט רש י געזאגט ס'איז מער מסתבר אז ער מיינט ווען ער זאגט די עבד איז הקדש מיינט ער אז די גוף פון די עבד איז הקדש, כי קדוש אתה, אנשטאט זאגן נאר די דמים איז הקדש. אבער יעצט האט רש י נישט קיין ברירה ווייל רש י פרעגט אפשר מיינט די ברייתא האט אזוי געזאגט בפירוש, זאגט רש י אפילו האט ער געזאגט בפירוש אז איך בין מקדיש די עבד צו הקדש לדמיהו למכירה העלפט עס נישט ס'גייט איבער ס'ווערט נאך אלץ יוצא לחירות, זאגט רש י ס'איז נישט אנדערש פון איינער וואס איז מקדיש תמימים לבדק הבית ווען ער האט א בהמה טהורה, א בהמה תמימה וואס איז ראוי לקרבן, אפילו ער איז עס מקדיש בפירוש אויף בדק הבית, אינו יוצא מידי מזבח לעולם, ס'ווערט קדוש קדושת הגוף. זאגט רש י די זעלבע זאך, וויבאלד ס'איז שייך אויף אן עבד א ענין פון קדושת הגוף, די ענין פון כי עם קדוש אתה, אפילו ווען ער וואלט געזאגט בפירוש איך בין מקדיש די עבד כדי לימכר, וואלט חל געווארן א דין קדוש אתה און ס'וואלט געווען א שחרור און ער וואלט יוצא געווען לחירות.